בעזרת השם יתברך, מסכת שבת דף קכ ט, מ'הייבט אן דף קכ ח עמוד ב' אונטן, אמר רב יהודה אמר שמואל, זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל, חיה, חיה דאס טייטש א יולדת, כל זמן שהקבר פתוח, ווילאנג איר רחם איז אפן, מ'עט באלד זען ווילאנג דאס איז, איז דעמאלטס איז די דין לגבי חילול שבת אזוי, בין אמרה צריכה אני, סיי טאמער די יולדה זאגט איך דארף עפעס א מלאכה, איך דארף מען זאל מחלל שבת זיין פאר מיר עפעס, און סיי בין לא אמרה צריכה אני, סיי טאמער זי זאגט גארנישט, זי שווייגט, און איר חבר'טע זאגן אז מען דארף עפעס טון פאר איר, וואס טייטש ס'איז געווען געוויסע זאכן וואס מען פלעגט טון פאר יולדות'ן, און די חבר'טע זאגן זיי פארשטייען אז מען דארף דאס טון, איז ביי ביידע אופנים מחללין עליה את השבת, מעג מען מחלל שבת זיין פאר דעם פרוי, אבער נסתם הקבר, נאכדעם וואס דער רחם איז פארמאכט, וואס דאס א תקופה שפעטער, איז בין אמרה צריכה אני, סיי צו זי זאגט, זי וויל מען זאל איר טון א מלאכה, און פארשטייט זיך בין לא אמרה צריכה אני, אז זי זאגט גארנישט איז אויכעט פארשטייט זיך אין מחללין עליה את השבת, וואס טייטש אז אפילו זי זאגט צריכה אני איז מען נישט מחלל, פארשטייט זיך ווען זי זאגט נישט צריכה אני, וואס טייטש מען טאר נישט פאר איר מחלל שבת זיין, און פארשטייט זיך דאס איז אלעס נאר ביי אן אופן וואס ס'איז נישט קיין סכנה, טאמער ס'איז דא ממש א זאך וואס איז א סכנה, איז פארשטייט זיך מ'איז מחלל שבת אפי' די אלע זאכן וואס מ'רעדט יעצט, איז אזעלכע סארט זאכן וואס בעצם זעט עס נישט אויס ווי ס'איז א סכנה טאמער מ'עט עס נישט טון אבער פון דעסט וועגן פאר א יולדת ווילאנג די רחם איז אפן מעג מען די זאכן טון רב אשי מתני הכי וואס טייטש ביז יעצט דאס וואס אונז האבן געזען בשם רב יהודה אמר שמואל אזוי האט רב אשי געלערנט אבער מר זוטרא מתני הכי מר זוטרא איז מער מיקל מר זוטרא זאגט אזוי אמר רב יהודה אמר שמואל אז רב יהודה האט נאכגעזאגט פון שמואל חיה כל זמן שהקבר פתוח ווילאנג די רחם איז אפן איז בין אמרה צריכה אני ובין אמרה אין צריכה אני מחללין עליה את השבת טייטש קודם כל די ערשטע קולא איז אפילו אז די יולדה זאגט איך דארף נישט פריער האט מען גערעדט אז זי שווייגט אז זי שווייגט מעג מחלל שבת זיין אפילו זי זאגט נישט אז זי דארף דא זעהט מען אפילו זי זאגט קלאר איך דארף נישט נישט קיין נפקא מינה טאמער די חבר'טעס פארשטייען די מיילדת צו די וואס זענען ארום און ארום פארשטייען אז מען דארף עפעס טוהן מעג מען מחלל שבת זיין אבער טאמער נסתם הקבר נאכדעם וואס דער רחם איז פארמאכט איז אויך דא איז מר זוטרא מיקל איז אמרה צריכה אני מחללין עליה את השבת וואס טייטשט טאמער זי זאגט צריכה אני אפילו נאכדעם וואס דער רחם איז פארמאכט איז מען נאך אלץ מחלל שבת לא אמרה צריכה אני טאמער זי זאגט גארנישט זי שווייגט דעמאלטס אין מחללין עליה את השבת איז נאכדעם וואס דער רחם איז פארמאכט איז מען מער נישט מחלל שבת זאגט די גמרא אמר ליה רבינא למרימר האט רבינא געזאגט צו מרימר מר זוטרא מתני לקולא ורב אשי מתני לחומרא הלכתא כמאן זעסט דאך מר זוטרא איז מער מיקל ווי וועמען טאקע די הלכה ענפערט מרימר אמר ליה הלכה כמר זוטרא פארוואס ווייל ספק נפשות להקל יעדע מאל ס'א ספק נפשות פסק'נט מען לקולא און במילא דא אויכעט פסק'נט מען לקולא און ס'שטייט פארוואס ווייל ס'שטייט וחי בהם וואס מ'דרשנ'ט פון דעם ולא שימות בהם וואס פון דא זעהט מען אז אלעמאל ביי ספק נפשות פסק'נט מען להקל זאגט יעצט די גמרא מאימתי פתיחת הקבר ווען הייסט דאס פתיחת הקבר ווען הייסט דאס אז די רחם איז אפן אמר אביי זאגט אביי, משעה שתשב על המשבר, פון ווען די פרוי זעצט זיך ארויף אויפן משבר אויפן בענקל וואס דארט איז מען איר מיילד, פון דעמאלטס הייבט זיך אן פתיחת הרחם. רב הונא בריה דרב יהושע אמר, א צווייטע שיעור, משעה שהדם שותת ויורד, פון ווען די בלוט הייבט אן צו רינען. ואמרי לה, א דריטע שיעור, אז משעה שחברותיה נושאות אותה באגפיה, פון ווען די חבר'טעס הייבן איר אן טראגן מיט די הענט, וואס טייטש פון ווען זי קען שוין נישט גיין אליין. יעצט דאס איז פון ווען ס'הייבט זיך אן פתיחת הרחם. אבער מ'האט דאך געזען ביז ווען, וואס טייטש די אלע דינים מ'האט געזען מר זוטרא רב אשי זאגט, אז נאכדעם וואס דער רחם איז פארמאכט טוישט זיך די דינים, איז ווען איז דאס עד מתי פתיחת הקבר? אמר אביי, איז אביי זאגט שלשה ימים דריי טאג, דריי טאג איז אויך צו דא א מחלוקת אין די ראשונים צו דריי טאג פון ווען די קבר האט זיך געעפנט, אדער דריי טאג פונעם לידה, פשטות מיינט עס דריי טאג פונעם לידה, רבא אמר משמיה דרב יהודה שבעה, אז די שיעור איז זיבן טאג אז ביז די זיבעטע טאג הייסט עס אז די רחם איז נאך אפן, ואמרי לה, און ס'איז דא וואס זאגן שלושים אז די שיעור איז דרייסיג טאג ביז דרייסיג טאג הייסט אז די רחם איז אפן, זאגט יעצט די גמרא, אמרי נהרדעי, די חכמי נהרדעא האבן געזאגט אז חיה שלשה שבעה ושלושים, ביי א פרוי א מיילדת איז דא דריי שיעורים, ס'איז דא א שיעור פון דריי טעג, ס'איז דא א שיעור ס'טייטש די דינים טוישן זיך פון די דריטע טאג ביז די זיבעטע טאג, און ס'איז דא נאך דינים וואס טוישן זיך נאך די זיבעטע טאג ביז די דרייסיגסטע טאג, און זיי זענען מפרש, שלשה, בין אמרה צריכה אני בין אמרה לא צריכה אני, מחללין עליה את השבת, ס'טייטש די ערשטע דריי טאג, פון די פתיחת הרחם איז די דין אז סיי טאמער זי זאגט זי דארף עפעס סיי טאמער זי זאגט זי דארף נישט איז מען אלעמאל מחלל שבת שבעה וואס טייטש נאך די דריטע טאג ביז די זיבעטע טאג איז אמרה צריכה אני מחללין עליה את השבת אמרה לא צריכה אני אין מחללין עליה את השבת טאמער זי זאגט זי דארף עפעס האבן איז מען מחלל שבת טאמער זי זאגט זי דארף נישט איז מען נישט מחלל שבת וואס איז טאמער זי שווייגט זאגן די מפרשים טאמער זי שווייגט איז מען אוודאי יא מחלל שבת אין די תקופה, וואס איז אבער נאך די זיבעטע טאג ביז די דרייסיגסטע טאג שלושים, איז אפילו אמרה צריכה אני, אין מחללין עליה את השבת, איז פון די זיבעטע טאג ביז די דרייסיגסטע טאג, אפילו זי זאגט זי וויל עפעס זי דארף עפעס איז מען מער נישט מחלל שבת פארוואס? ווייל קיין סכנה איז דאס מער נישט, אבער א חולה הייסט זי נאך, און ממילא אבל עושין על ידי ארמאי, מען מעג נאך טון א מלאכה פאר איר דורך א גוי, ווייל ס'איז דאך דא א פראבלעם פון אמירה לעכו"ם, אמירה לעכו"ם איז א דרבנן, פאר א חולה אפילו א חולה שאין בו סכנה, האט מען מתיר געווען דרבנן,

ווי די מפרשים זענען מסביר אפילו א חולה שיש בו סכנה טאמער ס'דא א מלאכה וואס מען דארף נישט אויף די סכנה וואס טייטש אפילו א חולה שיש בו סכנה איז דא געוויסע מלאכות וואס טאמער מ'עט עס נישט טוהן איז עס א סכנה דאס אוודאי מעג מען טוהן אבער ס'דא אזעלכע מלאכות אפילו פאר א חולה שיש בו סכנה וואס אז טאמער מ'עט עס נישט טוהן עט נישט זיין קיין סכנה אנדערע זאכן דארף מען טוהן וועגן די סכנה דאס מוז מען נישט טוהן וועגן די סכנה איז אזעלכע סארט זאכן נוצט מען א גוי און דא איז אויך אזוי פאר די זאכן נוצט מען א גוי צו מאכן די אלע מלאכות זאגט די גמרא ווייטער אמר רב יהודה אמר שמואל רב יהודה האט נאכגעזאגט פון שמואל לחיה שלושים יום, ס'טייטש א פרוי א מיילדת האט דרייסיג טאג, זאגט די גמרא למאי הלכתא דרייסיג טאג אויף וואס? אמרי נהרדעי, די חכמי נהרדעא האבן מסביר געווען לטבילה, ס'טייטש זאל זיך טובל'ען, א פרוי זאל זיך נישט טובל'ען פאר די דרייסיגסטע טאג נאכן לידה, פארוואס? ווייל ס'דא א חשש זי וועט זיך פארקילן, די אמאליגע מקווה'ס זענען געווען קאלט, און טאמער זי וועט זיך טובל'ען זי וועט זיך פארקילן פאר די דרייסיג טאג איז אריבער, איז עס א סכנה. אמר רבא, האט רבא געזאגט לא אמרן, דאס איז נישט געזאגט געווארן אלא שאין בעלה עמה, טאמער די מאן איז נישט מיט איר, דעמאלטס טאר זי זיך נישט טובל'ן פאר די דרייסיג טאג, אבל בעלה עמה, טאמער די מאן איז מיט איר, בעלה מחממה, איז די מאן איז איר מחמם, און במילא מעג זי זיך טובל'ן אפילו פאר דעם אויך. און די גמרא ברענגט טאקע א מעשה, כי הא דברתיה דרב חסדא, אזוי ווי די טאכטער פון רב חסדא, וואס איז געווען די פרוי פון רבא, טבלה בגו תלתין יומין, זי האט זיך גע'טובל'ט פאר די דרייסיגסטע טאג, שלא בפני בעלה, איר מאן איז נישט געווען אין שטוב, ער איז געווען אין ישיבה, ואצטניאת און זי איז טאקע פארקילט געווארן, ואמטוי לערסה בתריה דרבא לפומבדיתא, און מ'האט געפירט איר בעט צו רבא אין פומבדיתא דארט ווי ער האט געלערנט, פארוואס ער זאל איר מחמם זיין. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל, עושין מדורה לחיה בשבת, מען מעג מאכן א מדורה אנצינדן א פייער פאר א יולדת שבת, און עס טוט זיך דא אין די ראשונים, ווען רעדט מען דא וועלכע תקופה פון די לידה וואס טייטש צו דאס איז אין די זיבן טאג, צו דאס איז אין די דרײַסיק טאג, און ס'איז דא וואס זאגן אז אפילו אין די דרײַסיק טאג, וואס מ'האט דאך געזען אז אין די דרײַסיק טאג טאר מען שוין נישט טון קיין מלאכות פאר די פרוי, פון דעסט וועגן איז דא וואס זאגן די ראשונים אז רב יהודה אמר שמואל זאגט אז אלעס טאר מען טאקע נישט טון חוץ פון א מדורה, פארוואס ווייל טאמער די פרוי וועט זיך פארקילן איז עס ממש א סכנה ממילא א מדורה מעג מען יא מאכן, זאגט אונז די גמרא סבור מינה, מ'האט געוואלט זאגן אז לחיה אין לחולה לא, אז די היתר איז נאר פאר א יולדת, נישט פאר סתם א חולה, פארוואס ווייל מ'האט געוואלט זאגן אז די קעלט זיך צו פארקילן איז נאר א סכנה פאר א יולדת, נישט פאר סתם א חולה, און די זעלבע זאך האט מען געוואלט זאגן בימות הגשמים אין בימות החמה לא אז נאר אין די ווינטער איז דא די סכנה אין די זומער אפילו די פרוי שפירט זיך קאלט איז עס נישט קיין סכנה במילא מעג מען נישט אבער זאגט די גמרא עס איז נישט אזוי איתמר ווייל מיר האבן געלערנט אמר רב חייא בר אבין אמר שמואל הקיז דם ונצטנן טאמער איינער איז מקיז דם אמאליגע צייטן געווען א מנהג מען האט מקיז דם געווען מען האט ארויסגעלאזט די בלוט פונעם גוף ס'האט געהייסן א רפואה, וואס טייטש מ'האט ארויסגעלאזט כמעט די גאנצע בלוט מ'האט איבערגעלאזט נאר א רביעית, איז דאס אויך דאס טאמער איינער איז מקיז דם איז ער אויך א חולה, עושין לו מדורה, אפילו בתקופת תמוז, האט ער קלאר געזאגט מען מאכט אים א מדורה מען מעג אים אנצינדן א פייער, אפילו בתקופת תמוז טייטש אפילו אין די זומער, פארוואס? ווייל יעדע חולה טאמער ער פארקילט זיך איז ממש א סכנה, און במילא די היתר איז נישט געזאגט געווארן דווקא פאר א יולדת. זאגט אונז די גמרא אגב דעם וואס מ'האט אנגעהויבן מיט די מקיז דם מיט הקזת דם, ברענגט אונז די גמרא נאך עניינים פון הקזת דם, שמואל, פארציילט די גמרא, צלחו ליה תכתקא דשאגא, פאר שמואל האט מען אמאל צובראכן א בענקל געמאכט פון עץ תדהר, זאגט רש"י, ס'איז גאר א טייערע האלץ, וואס טייטש ער איז געווען קאלט, מ'האט אים געדארפט אנווארעמען, אזוי ווי מ'האט יעצט געזען, ס'איז א סכנה זיך צו פארקילן דעמאלטס, און ממילא שמואל נאכן מקיז דם זיין, האט זיך אמאל געמאכט מ'האט געדארפט מאכן א פייער נישט געווען קיין האלץ האט מען צובראכן די טייערע בענקל. רב יהודה, איז אויך געווען א מעשה צלחו ליה פתורא דיונה, האט מען אויך צובראכן אזא טיש געמאכט פון א טייערע האלץ פון א האלץ פון א טענענבוים, אויכעט ווייל מען האט געדארפט האבן האלץ אויף אנצינדן א פייער פארוואס ער זאל זיך נישט פארקילן, לרבה איז אויך געווען אזוי צלחו ליה שרשיפא, מען האט אמאל צובראכן א באנק פארוואס מען האט געדארפט די האלץ אויף אנצינדן א פייער, ואמר ליה אביי לרבה, אביי האט דעמאלטס געזאגט פאר רבה והא קעבר מר משום בל תשחית וואס איז מיט בל תשחית, דו לייגסט דא א באנק? אמר ליה האט רבה געזאגט בל תשחית דגופאי עדיף לי, ס'טייטש, ס'איז א גרעסערע בל תשחית אז מיין גוף וועט גיין לאיבוד, ענדערש מיין גוף זאל נישט גיין לאיבוד ווי איידער די באנק, זאגט די גמרא אמר רב יהודה אמר שמואל, לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקח מנעלים לרגליו, א מענטש זאל אפילו פארקויפן די באלקעניס פון זיין שטוב, ס'טייטש אפילו ער וועט נישט האבן א דאך איבערן קאפ, די עיקר איז ער זאל האבן שיך צו גיין אין מארק, ווייל רש"י זאגט אז ס'נישט דא קיין גרעסערע בזיון פון איינער וואס גייט אין מארק אן קיין שיך, אבער פון דעסט וועגן אפילו מען זעט די הארבקייט אז מען מוז האבן שיך, אבער הקיז דם ואין לו מה יאכל, טאמער איינער איז מקיז דם און ער האט נישט וואס צו עסן נאכדעם און מען מוז דאך עסן נאכדעם ווייל נישט איז ממש א סכנה איז דעמאלטס איז ימכור מנעלים שברגליו ויספיק מהן צרכי סעודה זאל ער פארקויפן אפילו די שיך כדי צו קענען קויפן עסן אויף צו עסן נאכן הקזת דם, זאגט די גמרא מאי צרכי סעודה וואס איז דאס די צרכי סעודה וויפיל דארף מען עסן וואס דארף מען טרינקען נאך די הקזת דם, איז רב אמר בשר און שמואל אמר יין, רב זאגט פלייש, און שמואל זאגט וויין וואס די זאכן העלפן נאכן הקזת דם אויסצוגעהיילט ווערן איז רב אמר בשר די גמרא איז מסביר פארוואס טאקע רב זאגט פלייש פארוואס ווייל נפשא חלף נפשא ווייל נפש תחת נפש וואס טייטש דער מענטש איז מקיז דם דאס נעמט אים ארויס דער נפש עסט מען פלייש וואס דער פלייש איז דאך דער נפש תלוי אין די פלייש און במילא דאס העלפט אויף די רפואה שמואל אמר יין אויך פארוואס ווייל סומקא חלף סומקא רויט אנשטאט רויט ער האט מקיז דם געווען די בלוט איז רויט איז פלייש איז רויט איז דאס איז אויך א רפואה אויף דאס וואס ער איז מקיז דם זאגט די גמרא שמואל ביומא דעבד מילתא די טאג וואס ער האט געטון די זאך, וואס טייטש די טאג וואס ער האט מקיז דם געווען, עבדי ליה תבשילא דטחלא, האט מען אים געמאכט א תבשיל פון טחול, און אזוי ווי מען האט געזען שמואל האט דאך געזאגט אז מען דארף טרינקען וויין פארוואס ווייל ס'איז רויט, די טחול איז אויך גאר א רויטע פלייש, און במילא כשיטתיה דאס איז געווען א רפואה, רבי יוחנן, די טאג וואס ער האט מקיז דם געווען, שתה עד דנפיק תיהיא מאוניה, האט געטרינקען וויין ביז די שמעק פון די וויין איז ארויס פון זיין אויערן, ורב נחמן, רב נחמן, שתה עד דקפי תחליה, האט געטרינקען וויין ביז זיין טחול, זיין ספלין, האט געשווימען אין די וויין, אזוי סאך וויין האט ער געטרינקען, רב יוסף, שתה עד דנפיק מריבדא דכוסילתא, רב יוסף האט געטרינקען אזוי פיל וויין, ביז די וויין האט ממש ארויסגעשפראט פון די שניט, דארט ווי מען האט ארויסגענומען, דארט ווי מען האט מקיז דם געווען, פון דארט האט ארויסגעשפראצט וויין, ס'דא וואס זאגן אז נישט די וויין האט ארויסגעשפראצט נאר די שמעק פון די וויין, על כל פנים זאגט די גמרא רבא מהדר אחמרא בר תלתא טרפי, רבא פלעגט זוכן וויין וואס איז דריי יאר אלט, פארוואס ווייל ער האט אויך געהאלטן דאס איז א סגולה דאס איז גוט אויף די רפואה, פארציילט די גמרא אויך, אמר להו רב נחמן בר יצחק לרבנן, רב נחמן יצחק האט געזאגט פאר זיין תלמידים, במטותא מינייכו, איך בעט ענק, אז ביומא דהקזה, אמרו לביתייכו נחמן איקלע לגבן, די טאג וואס עטס מאכטס הקזת דם, זאגטס ביי ענק אין שטוב פאר די פרויען, אז מיין רבי נחמן קומט דא עסן, וואס טייטש די פרוי זאל צוגרייטן א גרויסע ברייטע שיינע סעודה, פארוואס? ווייל ס'איז זייער וויכטיג צו עסן נאכן הקזת דם. יעצט בעצם, דאס וואס זיי זאגן, דאס רב נחמן האט געזאגט פאר די תלמידים זאלן זאגן, אז מיין רבי ר' נחמן קומט, איז עס בעצם געווען א שטיקל א בלאף, ער איז דאך אוודאי נישט געקומען, איז פאר דעם טאקע פארבינדט די גמרא די קומענדיגע זאך, זאגט די גמרא וכולהו אערומי אסירי, סתם א ערמה טון אזא געבלאפטע זאך, פאלשעווען, זאגן א שטיקל ליגנט טאר מען נישט טון, בר מהאי ערמה דשרי חוץ פון די ערמה איז רש"י גורס אז ס'מיינט נישט די ערמה וואס מ'האט יעצט געזען, וואס ר' נחמן האט געזאגט פאר זיין תלמידים, נאר חוץ פון א ערמה וואס מ'גייט יעצט זען אין די גמרא, וואס דאס מעג מען יא טון. וואסערע סארט הערמה מעג מען יא טון? מאן דעביד מילתא ולא אפשר ליה, איינער וואס דארף מקיז דם זיין און ער האט נישט קיין געלט צו קויפן וויין, און וואס זאל ער טון לישקול זוזא מכא, זאל ער נעמען א זוז וואס איז אויסגעהאקט, וואס ס'איז שוין נישטא קיין צורה אויף דעם, מ'קען שוין נישט קויפן מיט דעם, וליזיל לשב חנותא, און ער זאל גיין צו זיבן געשעפטן וואס פארקויפן וויין, און ביי יעדע געשעפט זאל ער גיין לאמיך טועם זיין פון די וויין איך וויל קויפן וויין, מ'געט אים טועם צו זיין, שפעטער צאלט ער מיט די אויסגעקנאקטע מטבע און מ'געט אים עס צוריק, מ'זאגט מיט די מטבע קען מען גארנישט קויפן, אזוי מאכט ער דעם בלאף אין זיבן געשעפטן עד דטעים שיעור רביעתא ביז ער טרינקט א גאנצע רביעית וויין און אזוי קען ער אויסגעהיילט ווערן ס'טייטש די בלאף מעג מען טון פארוואס ווייל ס'איז ממש א סכנה ואי לא טאמער ער קען דאס נישט טון ס'טייטש ער האט אפילו נישט אויסגעקלאפטע זוז אין די הענט איז ליכול שב תמרי אוכמתא זאל ער עסן זיבן טונקעלע שווארצע תמרים ולישוף מישחא בצידעיה און ער זאל שמירן אויל אויף די זייט פון זיין קאפ וניגני בשמשא און ער זאל זיך אראפלייגן אין די זון כדי, פארשטייט זיך מען האט דאך אויך געזען אז איינער וואס איז מקיז דם איז א סכנה ער זאל פארקילט ווערן, איז דאס אויך די אלע זאכן סיי די וויין, סיי די ליגן אין די זון, דאס אלעס איז גורם די מענטש זאל נישט פארקילט ווערן, און ס'איז אויך גורם א רפואה. פארציילט די גמרא אבלט אשכחיה לשמואל דגני בשמשא, אבלט איז געווען א גוי, א שטערן זעער, עמיר זען אין די גמרא דף קנ"ו, האט ער געטראפן שמואל ווי ער ליגט אויסגעשפרייט אין די זון, אמר ליה האט ער געזאגט פאר שמואל, חכימא דיהודאי, דער חכם פון די אידן, בישא מי הוי טבא, א שלעכטע זאך קען זיין א גוטע זאך, וואס טייטש א זון שאדט פאר א מענטש, וואס ליגסטו אין די זון? אמר ליה האט שמואל געזאגט, יומא דהקזה הוא, כ'האב היינט מקיז דם געווען און במילא איך דארף עס האבן ס'א רפואה, זאגט די גמרא ולא היא ס'איז בעצם נישט געווען אזוי, אלא איכא יומא דמעלי בה שמשא בכולה שתא, ס'דא איין טאג אין יאר וואס דעמאלטס העלפט די זון יא פאר א מענטש, בדרך כלל שאדט די זון פאר א מענטש, אבער איין טאג אין יאר העלפט עס פאר א מענטש, ווען? יומא דנפלה ביה תקופת תמוז, די טאג וואס הייבט זיך אן תקופת תמוז, נאר וואס דען, שמואל האט נישט געוואלט זאגן פאר דעם גוי די סוד, וסבר לא איגלי ליה, שמואל האט אים נישט געוואלט מגלה זיין דעם סוד און ממילא האט אים געזאגט אז ער האט מקיז דם געווען אבער בעצם האט ער נישט מקיז דם געווען. פארציילט די גמרא, רב ושמואל דאמרי תרוייהו רב און שמואל האבן ביידע געזאגט כל המקיל בסעודת הקזת דם, איינער וואס איז מיקל אין א סעודה נאך הקזת דם, איז מקילין לו מזונותיו מן השמים, איז פון הימל איז מען אויך מיקל מיט זיין מזונות מען געבט אים נישט די פרנסה וואס ער דארף, פארוואס ווייל אומרים, מען זאגט אין הימל הוא על חייו לא חס, אני אחוס עליו, ער איז אויף זיין אייגענע לעבן איז ער נישט חס ער האט זיך אפילו נישט צוגעגרייט א סעודה נאכן מקיז דם זיין, עס איז א גרויסע סכנה, איז אויף אים זאל מען חס זיין פון הימל? זאגט די גמרא ווייטער רב ושמואל דאמרי תרוייהו, האי מאן דעביד מילתא, איינער וואס איז מקיז דם, לא ליתיב היכא דכריך זיקא, זאל ער זיך נישט זעצן דארט וואו עס בלאזט א ווינט, פארוואס, דילמא שפי ליה אומנא, ווייל טאמער דער אומן דער וואס איז אים מקיז דם, עט ארויס נעמען צופיל בלוט פון אים, ומוקים ליה ארביעתא ביז ס'וועט איבערבלייבן נאר א רביעית בלוט אין זיין גוף, וואס א מענטש מוז האבן א רביעית בלוט אין זיין גוף כדי צו לעבן, און יעצט טאמער ער ליגט אין א פלאץ וואו ס'דא זון, איז ואתי זיקא ושאיף מיניה, קען קומען אביסל ווינט, און די ווינט איז אויך ממעט אביסל דאס בלוט, און ואתי לידי סכנה, קען צוקומען צו א סכנה, און ממילא דארף ער אריינגיין אין אזא פלאץ אין אזא סארט צימער וואס ס'איז נישט דא דארט קיין ווינט, פארציילט די גמרא, שמואל הוה רגיל, ועבד מילתא בביתא דשב לביניא ואריחא, שמואל פלעג מקיז דם זיין און אין זיין שטוב וואו האט ער מקיז דם געווען ער האט געהאט אין זיין שטוב האט ער געהאט א צימער וואס די דיקקייט פון די ווענט פון די צימער איז געווען זיבן לבינים און איין אריח, רש"י זאגט א לבינה איז ג' טפחים על ג' טפחים, א אריח איז האלב פון דעם, וואס טייטש אז א האלבע לבינה איז נאר איינס א האלב טפחים דיק, ס'איז אויך ברייט דריי טפחים אבער ס'איז איינס א האלב טפחים דיק, קומט אויס דריי מאל זיבן איז איין און צוואנציג מיט נאך איינס א האלב, דאס איז צוויי און צוואנציג מיט א האלב טפחים, וואס טייטש כמעט פיר אמות איז געווען דיק די וואנט דארט ארום און ארום, פארוואס? ווייל שמואל האט נישט געוואלט זאל גארנישט בלאזן און ממילא איז געווען א גאר א דיקע וואנט פון ארום און ארום, יומא חדא עבד וארגיש בנפשיה, ס'איז געווען איין טאג וואס שמואל האט מקיז דם געווען, ער איז אריין אין דעם צימער און איז שוואך געווארן ער האט געשפירט עפעס יא דא א ווינט בדק ער האט בודק געווען די ווענט פון דעם צימער וחסר חד אריחא האט ער טאקע געזען ס'פעלט א קליינע שטיינדל און ער האט עס געשפירט די קליינטשיגע שטיינדל די האלבע לבינה האט ער געשפירט אז ס'פעלט זאגט די גמרא ווייטער רב ושמואל דאמרי תרוייהו האבן אויך ביידע געזאגט האי מאן דעביד מילתא איינער וואס טוט די זאך ס'טייטש איינער וואס איז מקיז דם ליטעום מידי והדר ליפוק זאל ער עפעס טועם זיין פאר ער גייט ארויס פון שטוב פארוואס ווייל דאי לא טעים מידי, טאמער ער וועט נישט טועם זיין און ער וועט ארויסגיין אזוי, איז אי פגע בשכבא, טאמער ער וועט פוגע זיין אין א טויטע וואס טייטש טאמער ער וועט זען א טויטע מענטש ירקא אפיה קען זיין פנים גרין ווערן וואס טייטש די בלוט לאזט זיך ארויס פון פנים ס'איז א סכנה, און זעלבע זאך אי פגע במאן דקטל נפשא, טאמער ער טרעפט אן א רוצח א מערדערער איז מית קען ער גראד שטארבן, פשטות אדער ווייל ס'געט אים א שרעק צו ער ווערט דערשראקן ווען ער זעט דאס, אדער פשט ווייל ס'איז עפעס א סגולה ס'איז עפעס א ענין אז ווען מ'זעט דאס שאדט עס, אי פגע בדבר אחר, און טאמער ער איז פוגע אין א חזיר, קשה לדבר אחר, איז קען עס גורם זיין לדבר אחר ס'טייטש קען גורם זיין ער זאל קריגן צרעת, און ממילא דארף מען אויפפאסן צו עסן פאר מען גייט ארויס פון שטוב. זאגט די גמרא ווייטער, רב ושמואל דאמרי תרוייהו, האי מאן דעביד מילתא דער וואס טוט די זאך דער וואס איז מקיז דם, לישהי פורתא והדר ליקום זאל ער קודם ווארטן פאר ער שטעלט זיך אויף ס'טייטש ווען ער ליגט און איז מקיז דם, זאל נישט גראד געבן א שטיי אויף נאר זאל ווארטן אביסל דאמר מר ווייל מען האט דאך געלערנט חמשה דברים קרובים למיתה יותר מן החיים עס איז דא פינף זאכן וואס איז גורם א מענטש זאל שטארבן ואלו הן אכל ועמד איינער וואס עסט און געבט זיך גראד א שטעל אויף שתה ועמד איינער וואס טרינקט און שטעלט זיך גראד אויף ישן ועמד איינער וואס שלאפט און געבט זיך גראד א שטעל אויף הקיז דם ועמד איינער וואס איז מקיז דם געבט זיך גראד א שטעל אויף שימש מטתו ועמד איינער וואס איז משמש מטתו און געבט זיך גראד א שטעל אויף איז די אלע זאכן איז א סכנה זאגט די גמרא ווייטער אמר שמואל האט שמואל געזאגט פורסא דדמא וואס טייטש ווען זאל א מענטש מקיז דם זיין, איז כל תלתין יומין, יעדע דרייסיג טאג, איז דא וואס זאגן יעדע דרייסיג טאג מעג מען, ס'טייטש ווייניגער פון דעם נישט, איז דא וואס זאגן אויך אלס מער פון דעם, ס'טייטש אז מען זאל טאקע מקיז דם זיין יעדע דרייסיג טאג ווייל ס'איז גאר געזונט, יעצט ובין הפרקים ווען מען ווערט אביסל עלטער, רש"י זאגט וואס טייטש מען ווערט בערך פערציג, איז ימעט דארף מען אנהייבן ממעט צו זיין, וואס טייטש נישט איינמאל א חודש איינמאל אין דרייסיג טאג, נאר איינמאל אין צוויי חדשים, ובין הפרקים ווערט נאך אביסל עלטער, רש"י זאגט זעכציג, יחזור וימעט זאל מען נאך מער ממעט זיין, נאר איינמאל אין דריי חדשים, זאגט די גמרא ווייטער ואמר שמואל, האט שמואל געזאגט פורסא דדמא, די צייט וואס איז ראוי צו מקיז דם זיין, חד בשבתא, ארבעה און מעלי שבתא, איז דריי טאג פון א וואך מעג מען מקיז דם זיין, ס'טייטש ס'איז גוט מקיז דם צו זיין זונטאג, מיטוואך און פרייטאג, אבל אבער, שני וחמישי לא, מאנטאג און דאנערשטאג נישט, פארוואס, דאמר מר ווייל מ'האבן געלערנט מי שיש לו זכות אבות יקיז דם בשני וחמישי, שבית דין של מעלה ושל מטה שוין כאחד, איינער וואס האט זכות אבות ער מעג מקיז דם זיין מאנטאג און דאנערשטאג, ווייל דאס קען אויפפאסן אויף אים אבער איינער וואס האט נישט דארף גאר שטארק אובאכט געבן און אויפפאסן נישט צו מקיז דם זיין מאנטאג און דאנערשטאג פארוואס ווייל דעמאלטס איז א טאג וואס סיי די בית דין של מעלה און סיי די בית דין של מטה זיצן צוזאמען, בית דין של מעלה זיצט יעדן טאג אבער בית דין של מטה איז דאך דא א תקנת עזרא זאלן זיך צוזאם זעצן יעדע מאנטאג און דאנערשטאג און ממילא איז עס א טאג פון דינים און טאמער איינער טוט א זאך וואס איז א סכנה לייגט זיך אריין אין א סכנה אין אזא סארט טאג איז קוקט מען אים אויף זיינע עבירות מען קוקט אים איבער די ביכער און ממילא קען עס שאטן אויף אים, יעצט בתלתא בשבתא מאי טעמא לא, פארשטיי איך פארוואס מאנטאג און דאנערשטאג נישט, פארוואס דינסטאג נישט, משום דקיימא ליה מאדים בזווי, ווייל מאדים געפאלט אויס אין א זוגות'דיגע שעה, וואס טייטש אזוי, בעצם איז דא די שבעה כוכבי לכת וואס דאס איז זיבן שטערענעס, זיבן מזלות, וואס די וועלט פארט אויף די מזלות, טייטש נישט א זאך וואס מען קען זען אין הימל, נאר ס'איז א העכערע זאך אז יעדע שעה איז שולט א צווייטע מזל, און ס'גייט.

און די זיבן כוכבי לכת איז ממילא יעדע וואך הייבט זיך עס אן פרישענס, יעדע מיטוואך די ערשטע שעה פון מיטוואך די ערשטע שעה פון מיטוואך נאכט האלט מען שוין ווייטער ביי שב ס, און אזוי פארט ווייטער די סדר, יעדע זיבן שעה הייבט מען אן פון פרישען שצ"ם חנכ"ל שצ"ם חנכ"ל שצ"ם חנכ"ל, יעצט אזוי שעות זוגיות, ס'איז ידוע אז מזיקין און שדים האבן א שליטה אויף יעדע זאך וואס איז זוגי, וואס איז איווען, ס'טייטש אזוי ווי צוויי, פיר, זעקס, אכט, אויף יעדע געדאפלטע זאך האבן זיי שליטה. און ממילא איז אזוי, מאדים, די מזל מאדים, איז די שלעכטע מזל, טייטש אלע שלעכטע זאכן וואס קומט אויפן וועלט איז קומט בהשפעה פון די מזל פון מאדים, איז ווען מאדים געפאלט אין א זוגות'דיגע שעה, צו צוויי אזייגער אדער פיר אזייגער אדער זעקס מיינט נישט די זייגער וואס אונז האבן, ס'רעדט זיך אז מ'צעטיילט די טאג פונקט אויף פֿיר און צוואַנציק שעה, איז טאמער ס'געפאלט אין א זוגות'דיגע שעה איז עס א גרויסע סכנה דעמאלט. יעצט דינסטאג איז פונקט א טאג וואס מאדים געפאלט אין א זוגות'דיגע שעה בייטאג. יעצט אזוי, בעצם, זונטאג געפאלט נישט מאדים בייטאג אינגאנצן, ס'געפאלט נאר ביינאכט. און במילא, אז ס'געפאלט נאר ביינאכט איז עס נישט נוגע ווייל ביינאכט איז מען סייווי נישט מקיז דם. יעצט, מאנטאג, געפאלט אויס מאדים די פערדע שעה פון טאג, וואס דאס איז א זוגות'דיגע שעה, אבער ס'איז סייווי נישט נוגע, ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט מאנטאג און דאנערשטאג, טאר מען סתם אזוי נישט מקיז דם זיין, און ממילא מאנטאג איז נישט נוגע. דינסטאג, געפאלט אויס מאדים די אכטע שעה פון טאג, און פאר דעם טאקע, היות וואס די אכטע שעה איז א שעה זוגי, און מאדים געפאלט דעמאלטס אויס, פאר דעם זאגט טאקע שמואל מען טאר דעמאלטס נישט מקיז דם זיין. דאס איז דינסטאג. מיטוואך, געפאלט אויס מאדים איין מאל מיטן די נאכט, אבער אויך איין מאל ביי טאג, ס'אויך א שעה זוגי, די צוועלפטע שעה פון טאג, אבער די צוועלפטע שעה דאס איז די לעצטע שעה פון טאג, זאגט תוספות, דאס ווערט אויך גערעכנט כאילו ס'איז ביינאכט מ'איז נישט מקיז דם דעמאלטס, און ממילא מיטוואך איז נישט נוגע, מיטוואך מעג מען יא מקיז דם זיין, דאנערשטאג איז סתם אזוי נישט נוגע, אזוי ווי מ'האט געשמועסט מ'איז נישט מקיז דם דאנערשטאג, פרייטאג געפאלט אויס מאדים אויך אין א זוגות'דיגע שעה, ס'געפאלט אויס זעקס אזייגער ס'טייטש די זעקסטע שעה פון פרייטאג, און די גמרא וועט טאקע פרעגן פארוואס פרייטאג זאגט נישט שמואל אז מ'טאר נישט מקיז דם זיין דעמאלטס, נאר וואס דען דינסטאג על כל פנים זאגט שמואל טאר מען נישט מקיז דם זיין ווייל דעמאלטס געפאלט עס אויס אין א שעה זוגי אינמיטן טאג, יעצט. פרעגט טאקע די גמרא, מעלי שבתא נמי קיימא בזווי, פרייטאג געפאלט דאך עס אויך אין א שעה זוגי, אזוי ווי מען האט געשמועסט, פרייטאג געפאלט עס אין די זעקסטע שעה פון טאג, זאגט די גמרא, כיוון דדשו ביה רבים, שומר פתאים השם, ביסט גערעכט, פרייטאג בעצם וואלט מען נישט געטארט מקיז דם זיין, ווייל פרייטאג געפאלט מאדים אין א שעה אין א זוגות'דיגע שעה, אבער פון דעסטוועגן, היות וואס די רבים טוט אזוי, די רבים פלעגן זיך פירן יא מקיז דם צו זיין פרייטאג, און ווי רש"י איז מסביר פארוואס, ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט מ'דארף עסן נאכדעם וואס מ'איז מקיז דם, און אסאך מענטשן האבן נישט געהאט צו עסן אינמיטן וואך, מ'האט מורא געהאט ס'נישט געווען גענוג עסן, יעצט שבת האט זיך יעדער צוגעגרייט פיש, און פיש העלפט גאר שטארק אויף איינעם וואס איז מקיז דם, און במילא מענטשן האבן ליב געהאט מקיז דם צו זיין פרייטאג אזוי די סעודת שבת העט זיי אויסהיילן, און פארדעם היות וואס די רבים טוט עס סייווי, איז דא א פסוק שומר פתאים השם, די אייבערשטער פאסט אויף אויף פתאים, אויף מענטשן וואס טון נארישע זאכן, און במילא איז דא א שפעציעלע שמירה אויף איינער וואס איז מקיז דם פרייטאג, זאגט די גמרא ווייטער, אמר שמואל, שמואל זאגט דא נאך זמנים וואס מען טאר נישט דעמאלטס מקיז דם זיין, ארבעה דהוא ארבעה, וואס טייטש ווען מיטוואך געפאלט די פערדע טאג פון חודש, און די זעלבע זאך ארבעה דהוא ארביסר, ווען מיטוואך געפאלט אויס די פערצנטע טאג פון חודש, און ארבעה דהוא עשרים וארבע, אדער ווען מיטוואך געפאלט אויס די פיר און צוואנציגסטע טאג אין חודש, אדער ארבעה דליכא ארבעה בתריה אדער ווען מיטוואך געפאלט אויס אין אזא מין טאג פון חודש אז ס'איז מער נישט געבליבן פיר טאג אין דעם חודש, וואס טייטש אין די לעצטע דריי טאג פונעם חודש, טאמער ס'געפאלט א מיטוואך, איז די אלע צייטן סכנתא איז א סכנה וואס טייטש הימלישע זאכן ס'איז א סכנה דעמאלטס מקיז דם צו זיין ראש חודש די זעלבע זאך ראש חודש ושני לו די צווייטע טאג פון חודש איז חולשה ס'איז נישט קיין סכנה נאר ס'איז גורם א חולשה אויפן מענטש ס'טייטש א מענטש וואס טוט עס דעמאלטס איז עס גורם א גאר א שטארקע חולשה שלישי לו טאמער איינער איז מקיז דם די דריטע טאג פון חודש דא איז שוין יא א סכנה מעלי יומא טבא ערב יום טוב טאמער איינער איז מקיז דם איז חולשה איז עס גורם א חולשה אויפן מענטש מעלי יומא דעצרתא טאמער איינער איז מקיז דם ערב שבועות סכנתא איז עס ממש א סכנה, וגזרו רבנן אכולהו מעלי יומא טבא משום יומא טבא דעצרת, און חכמים האבן שוין גוזר געווען היות וואס ערב שבועות איז עס ממש א סכנה טאר מען שוין קיין שום ערב יום טוב נישט מקיז דם זיין, וואס בעצם וואלט מען געמעגט, ס'איז טאקע גורם א גרויסע חלישות אבער נישט קיין סכנה במילא וואלט מען געמעגט, חכמים האבן גוזר געווען מען זאל קיין שום ערב יום טוב נישט מקיז דם זיין אלץ די גזירה טאמער איינער וועט מקיז דם זיין ערב שבועות יעצט וואס איז טאקע די גרויסע סכנה פון מקיז דם צו זיין ערב שבועות דא איז שמואל יא מסביר ווייל דנפיק ביה זיקא ושמיה טבוח ס'גייט ארויס דעמאלטס איז שולט א שד וואס הייסט טבוח דאי לא קיבלו ישראל תורה הוה טבח להו לבשרייהו ולדמייהו ווייל טאמער אידן וואלטן נישט מקבל געווען די תורה וואלט ער געשאכטן זייער בלוט און זייער פלייש וואס טייטש א גרויסע מזיק וואס דרייט זיך דעמאלטס אויפן וועלט און ממילא טאר מען דעמאלטס נישט מקיז דם זיין ווייל ס'קען טאקע שאטן זאגט די גמרא אמר שמואל אויך האט שמואל געזאגט אכל חיטה והקיז דם איינער וואס האט געגעסן חיטים און נאכדעם איז ער מקיז דם, לא הקיז אלא לאותה חיטה, האט גארנישט אויפגעטון די גאנצע הקזת דם נאר יענע חיטה, וואס טייטש ווען א מענטש עסט מאכט עס שווער אויפן מענטש, איז די חיטה וואס ער האט געגעסן די ביסל שווערקייט וואס ער האט געמאכט אויפן מענטש, אויף דעם וועט די הקזת דם העלפן אבער מער פון דעם נישט, זאגט די גמרא אבער והני מילי לרפואה, דאס איז ווען א מענטש דארף א רפואה, זאל ער עס נישט טון נאכן עסן חיטה, אבל לאקולי, סתם ווען א מענטש האט צופיל בלוט און מען דארף מקיז דם זיין, איז מיקל, מעג מען אוודאי מקיז דם זיין אפילו נאכן עסן חיטה, ווייל דאס טוט עס יא אויף, זאגט די גמרא ווייטער, המקיז דם, שתיה לאלתר, אכילה עד חצי מיל, איינער וואס איז מקיז דם, העלפט עס טרינקען טאמער מען טרינקט גראד נאכדעם, מען דארף גראד נאכדעם טרינקען, און עסן קען מען עסן אביסל שפעטער ווילאנג ס'נעמט צו גיין א האלבע מיל, איז דעמאלטס איז די צייט צו עסן נאך הקזת דם. זאגט די גמרא איבעיא להו, די בני הישיבה האבן אן איבעיא געפרעגט, שתיה לאלתר מעלי אבל בתר הכי קשי, או דילמא לא קשי ולא מעלי, וואס טייטש האסט געזאגט מען דארף טרינקען גראד נאכדעם, וואס טאמער איינער טוט אביסל שפעטער, איז טוט עס גארנישט אויף אבער ס'שאדט נישט אדער ניין ממש ס'הייבט אן שאטן טאמער מ'טרינקט שפעטער, זאגט די גמרא תיקו, ס'בלייבט שווער. איבעיא להו די זעלבע סארט איבעיא, אכילה עד חצי מיל הוא דקא מעלי ס'טייטש ביז א האלבע מיל די שיעור העלפט עס טאמער מ'עסט גראד נאכדעם העלפט עס הא בתר הכי ומקמי הכי קשי אבער קען זיין מ'עסט פארדעם אדער מ'עסט נאכדעם ס'טייטש טאמער מ'עסט גראד נאכן הקזה ממש נישט ווי לאנג ס'געדוירט צו גיין א האלבע מיל אבער ממש נאר גראד נאכדעם, אדער אסאך שפעטער, דעמאלטס קען זיין שאדט עס, או דילמא אפשר ניין, לא קשי ולא מעלי, ס'שאדט נישט אבער ס'טוט גארנישט אויף, זאגט די גמרא, תיקו, ס'בלייבט שווער, זאגט די גמרא מכריז רב, רב פלעגט מכריז זיין, מאה קרי בזוזא, א מענטש זאל קויפן הונדערט דלועין פאמפקינס דלעת פאר א זוז, וואס טייטש, דלעת איז א זאך וואס איז נישט קיין געזונטע זאך, און במילא טאמער מען קען קויפן גאר ביליג זאל מען עס קויפן, פאר ווייניגער פון דעם זאל מען עס נישט קויפן, מאה רישי בזוזא, די זעלבע זאך טאמער מען פארקויפט הונדערט קעפ פון א בהמה פאר א זוז, דעמאלט זאלסטו עס קויפן, ווייניגער פון דעם נישט, וואס טייטש טאמער עס קאסט טייערער פון דעם לוינט זיך שוין נישט צו קויפן, פארוואס ווייל עס איז נישט קיין געזונטע עסן, מאה שפמי ולא כלום, זאגט ער טאמער מען פארקויפט ליפן פון א בהמה, איז דעמאלט טאמער מען געט אוועק הונדערט ליפן בחינם, דעמאלט מעגסטו עס נעמען, פאר געלט זאל מען נישט צאלן אפילו א זוז פאר א הונדערט, פארוואס? ווייל ס'טוט ממש גארנישט אויף, ס'העלפט גארנישט פארן מענטש. זאגט די גמרא אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, כי הוינן בי רב הונא, ווען איך בין געווען אין בית מדרש פון רב הונא, יומא דמפגרי ביה רבנן, א טאג וואס די חכמים זענען געווען פויל צו קומען אין בית מדרש, אמרי, פלעגט מען זאגן האידנא יומא דשפמי הוא, היינט איז א טאג פון ליפן, ולא ידענא מאי קאמר כ'האב נישט פארשטאנען וואס דאס מיינט, ביז ער האט געהערט די מימרא פון רב אז מאה שפמי ולא כלום, אז ליפן איז אזוי מין גארנישט ווערט אז נאר ווען מען קריגט עס בחינם זאל מען עס נעמען, האט ער שוין פארשטאנען אז דאס איז א טאג וואס די חכמים זענען נישט געקומען אין בית מדרש איז א טאג וואס איז גארנישט ווערט מען האט גארנישט אויפגעטון דעם טאג, אזוי ווי די ליפן טוט גארנישט אויף פארן מענטש. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האבן געזען אין די משנה, וקושרין הטבור, מען מעג מאכן א קניפ אינעם חבל טבור, אין די אומביליקעל קארד וואס איז צוגעבינדן פון די קינד צו די מאמע מען מעג מאכן א קניפ, פארוואס ווייל טאמער נישט איז עס א סכנה עס וועט זיך ארויסשלעפן, און רבי יוסי זאגט מען מעג עס אפילו אפשניידן, זאגט די גמרא תנו רבנן, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, קושרין הטבור, מען מעג מאכן א קניפ אינעם טבור, רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט אף חותכין, מען מעג עס אויך שניידן, ווייטער זאגט די ברייתא וטומנין השליה כדי שיחם הוולד, מען מעג טומן זיין די שליה, וואס טייטש באגראבן די שליה, אין די וואכן פלעגט מען עס באגראבן אין ערד, שבת וועט מען זען וויאזוי מען מעג עס באגראבן שבת, פארוואס? ווייל דאס איז עפעס א סגולה, ס'העלפט אז די וולד זאל זיך האלטן ווארעם, אמר רבי שמעון בן גמליאל, האט רבי שמעון בן גמליאל געזאגט בנות מלכים טומנות בספלים של שמן, די בנות מלכים זענען טומן די שליה אין אזעלכע קריגלעך אויל, בנות עשירים, די בנות עשירים זענען עס טומן בספוגים של צמר, אין אזעלכע וואל, אין ווייכע וואל, בנות עניים, און ארעמע לייט זענען עס טומן במוכין אין אזעלכע יעדע ווייכע זאך צו דאס איז צמר גפן אזא ווייכע שטיקל סחורה וואס איז גאר ביליג זאגט די גמרא ווייטער אמר ר' נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב הלכה כרבי יוסי די הלכה איז ווי רבי יוסי פון אונזער משנה אז מען מעג שניידן דעם טבור זאגט די גמרא ואמר ר' נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב מודים חכמים לרבי יוסי בטבור של שני תינוקות שחותכין וואס טייטש דאס אז די חכמים האבן געזאגט אז מען טאר נישט שניידן דעם טבור מען מעג נאר מאכן א קניפ אין דעם פון דעסטוועגן די חכמים זענען מודה אז טאמער ס'איז צווילינגען און די צווילינגען זענען מחובר איינער צום צווייטן מיטן חבל טבור, דעמאלטס מעג מען עס יא שניידן, מאי טעמא פארוואס, דמנתחי אהדדי, ווייל זיי שלעפן איינער דעם צווייטן, און ממילא דארט איז ממש א סכנה אז איינער וועט ארויסשלעפן דעם טבור פון צווייטן, וואס דאס איז א סכנה פאר דעם, דארט זענען זיי מודה מען מעג עס שניידן. זאגט די גמרא ווייטער, ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב, כל האמור בפרשת תוכחה עושין לחיה בשבת. די אלע זאכן וואס ווערט דערמאנט אין די פרשה פון תוכחה און וואס די נביא זאגט אין יחזקאל מעג מען טוהן פאר א יולדת שבת, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק, די נביא זאגט אין יחזקאל ומולדותיך, וואס טייטש דו ביסט געבוירן, ביום הולדת אותך לא כרת שרך, די טאג וואס ביסט געבוירן האט מען נישט געשניטן דיין טבור, ובמים לא רחצת למשעי, און מען האט דיך נישט אפגעוואשן מיט וואסער, והמלח לא המלחת, און מען האט דיך נישט געזאלצן, וואס טייטש די דרך איז אמאל געווען אז נאכדעם וואס מען האט אפגעוואשן די נייע קינד האט מען געזאלצן די הויט כדי זאל עס באפעסטיגן זאל הארטעוועט ווערן די הויט והחתל לא חתלת און מען האט דיך נישט ארומגעוויקלט מיט בגדים אויסצוגראדן דיינע גלידער דיינע אייברים און ממילא דרשנ'ט מען אזוי ומולדותיך ביום הולדת מכאן שמיילדין את הוולד בשבת פון דא לערנט מען ארויס אז מען מעג מיילד זיין א קינד שבת וואס טייטש אוודאי נישט דאס איז די מקור אז מען מעג מיילד זיין נאר מען זעט